שלום וברכה צו על רגל אחת נאמבער צוויי הונדערט נײַן און פֿערציק. צוויי הונדערט נײַן און פֿערציק איז איין ציפער פאר צוויי הונדערט און פֿופֿציק וואס איז א פערטל פון א טויזנט. א פערטל איז אויכעט וויפיל צייט פון אונזער לעבן אונז פארברענג מיר מיט שלאפן. יא. פֿינף און צוואַנציק יאר בערך. דאס איז אויב נעם מיר אן אז אונז לעבן ביז הונדערט. און די אמת איז אז די לעבנס שפאן פון א מענטש האלט אין איין ווערן גרעסער, ס'איז א דאנק די די הארה, די געוואלדיגע שפע פון פון מדע, פון ידיעות און סייענס וואס דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט אויף די וועלט אין די לעצטע תקופה, וואס דאס העלפט מענטשן בלייבן געזונטער און אויסגעהיילט ווערן פון אלץ מער מחלות, און דאס פירט. צום פשוט'ן מציאות אז מענטשן לעבן לענגער, מען לעבט לענגער און מען איז געזונטער. סאו, לאמיר גיין מיט די הנחה אז אונז דא, דער עולם וואס שמועסט דא יעצט, העט יא אנציען ביז די הונדערט יאר, לאמיר האפן אפילו נאך לענגער, זקנה שיבה טובה. איז אין דעם פאל העט זיין פשט אז א פערטל פון אונזער לעבן, בערך, העט האבן אוועקגעגאנגען פאר שלאפן. בערך פֿינף און צוואַנציק יאר, און לכבוד דעם, כ'מיין א פערטל איז א שיינע מספר, א פערטל פונעם לעבן איז זיכער א חשוב'ע שטיק, א חשוב'ע שטיק פון עפעס, פון יארן, פון צייט, איז כדאי צו שמועסן אביסל וועגן דאכענעס, די ווארימע שטיק סחורה. דער מאטריאל פון וואס עס זאל נאר נישט האבן געמאכט געווארן, מיט וואס אונז דעקט מען זיך איבער, און מיט וואס מען הילט זיך איין אזוי קאוזי און באקוועם ווען מען לייגט זיך אריין אין בעט צו גיין שלאפן. אגב, פון די פֿינף און צוואַנציק יאר, איז דא א גרויסער פראצענט מענטשן היינט, כ'מיין מער ווי אמאל, אזוי איז אנגענומען, וואס מוטשענען זיך איינצושלאפן. ס'איז נישט אזוי פשוט, מען לייגט זיך אריין אין בעט און אפאר מינוט דערויף איז מען אויף די אנדערע זייט. ס'דא א ריזיגע פראצענט מענטשן וואס מוטשענען זיך, ס'איז נישט אזוי גרינג איינצושלאפן גראד, נישט יעדער יעדן טאג, אבער ווען מיטן ווען מ'גייט מיטן דורכשניט איז גייט פון זיבן פון די פינף און צוואנציג יאר גייט אוועק אויף פרובירן איינצושלאפן. אבער אזוי צו אזוי, צו מען שלאפט שוין צו מען פרובירט איינצושלאפן, ליגט מען אונטער די דאכענע. און עס איז איינע פון די אופנים וויאזוי מען באצייכנט ווען עמיצער וויל זאגן אז ער גייט שלאפן, ער גייט אונטער די דאכענע. יא. סאו לאמיר רעדן פון די דאכענע. ווען אונז טראכט מיר וועגן א דאכענע. קומט אויפן געדאנק ווארעם פארוואס און ס'איז נישט נאר ס'קומט אויפן געדאנק נאר ס'איז אויך א אופן וויאזוי מ'באציט זיך דערמיט מ'באצייכנט עס אזוי ער האט זיך איינגעוויקלט אונטער די ווארעמע דאכ ער האט זיך איינגעהילט אין א ווארעמע דאכענע אבער די אמת איז אז ס'איז נישט אמת ס'איז נישט אמת און ס'איז נישט יושר אפילו א דאכענע איז נישט ווארעם ווען א דאכענע זיצט אויף די שאפע אדער ליגט אויף דער ערד העט עס סתם אזוי זיין וואס מען רופט רום טעמפעטשור, סאו עס העט זיין די זעלבע מאס הייס אדער קאלט ווי כמעט יעדע אנדערע חפץ אינעם צימער, ווען א דאכענע ליגט אויף ליגט אין א שאפע וועט עס סתם אזוי זיין די זעלבע טעמפעראטור ווי די שטיק האלץ אויף וואס עס זיצט. די זעלבע זאך ווען די דאכענע זאל ליגן אויף דער ערד, איז עט זיך קיינער נישט אנרופן, לאמיר זאגן ס'ליגט לעבן א באלאטע א טייל, עט זיך קיינער נישט אנרופן קוק אן wow אזא פיינע ווארעמע טייל, אזא פיינע ווארעמע באלאטע פאדלאגע, נישט דא, אבער מען וועט יא זאגן קוק אן דארטן א פיינע ווארעמע דאכענע, מען וועט עס זאגן צו מען וועט עס טראכטן, קיינעם וועט אבער נישט איינפאלן צו זאגן wow קוק וואסערע א שיינע געשמאקע און ווארעמע און קאוזי און קאמפארטעבל טייל דארטן איז דא. אבער פארוואס? ווי איז יושר? די דאכענע איז די זעלבע טעמפרעטור פונקט אזוי הייס בערך, מער אדער ווייניגער, אזוי הייס אדער קאלט ווי די באלאטע אויף וואס ס'זיצט אדער נעבן וועלכע ס'זיצט, בעיקר לעבן וועלכע ס'זיצט. נו, וואס איז פשט? נאר פשט איז אז אונז באצייכן מיר דעם דאכענע אויף דעם אופן וועגן די פעולה וואס ס'טוט פארן מענטש, נישט וועגן. דאס הייסט די תוצאה וואס סברענגט פארן מענטש, נישט וועגן עפעס וואס דאס טוט אליין כשלעצמו, די דאכענע. א דאכענע איז נישט קיין קוואל קיין מקור פאר היץ. סזענען דא אזעלכע עלעקטעראנישע דאכענעס וואס ווערן אליין יא אזוי קישענעס און דאכענעס וואס קענען אנגעווארעמט ווערן און געבן בעצם ארויס אייגענע היץ אבער די געווענטליכע דאכענע ארבעט נישט אזוי. וואס יא? א געווענליכע דאכענע איז פשוט צוזאמגעשטעלט פון א מאטריאל אדער מער ווי איין סארט מאטריאל וואס האלט היץ. ס'האלט היץ און ס'ארבעט אויף אן ענליכן אופן, ס'איז די זעלבע גרונט געדאנק, די זעלבע יסודות'דיגע פרינציפ ווי א טערמאס. א טערמאס ווייסט מען איז אזא כלי וואס מ'קען אין דעם אריינלייגן קאלטע אדער הייסע זאכן און די טערמאס האלט די זאך. בערך אין די זעלבע טעמפעראטור וויאזוי ס'איז געווען ווען מ'האט עס דארטן אריינגעשטעלט. א דאכענע טוט ממש די זעלבע פעולה. און לאמיר עס אביסל בעסער פארשטיין. היץ איז א געוויסע פארעם פון ענערגיע, פון א געוויסן סארט כח. ס'איז דא ליכט, ס'איז דא מייקראוועיווס, עקס-רעיס, ס'איז דא פארשידענע סארטן פון כוחות וואס טוען פארשידענע פעולות. היץ איז איין אזא כח. איז פונקט ווי יעדע ענערדזשי, יעדע פארעם פון ענערגיע וואס קומט פון א געוויסן קוואל און דרוקט זיך אויס אויף א געוויסן אופן. און היץ קומט פון באוועגונג, באוועגונג איז אויך א סארט פון ענערגיע, כדי עימיצער אדער עפעס, א מענטש, א מאשין, א בייק, א באל, וואס עס זאל נאר זיין, זאל זיך רירן, דארף מען נוצן דערויף כח. די כוח קען קומען פון א שטופ וואס די מענטש געט עס, וואס דאס איז כוח וואס ווערט אריבערגעפירט פונעם מענטשן פונעם מענטש צו די זאך וואס ס'הייבט נאכדעם אן פליען, און די זאך פליעט פונעם כוח וואס איז טראנספארמירט געווארן, ס'האט פשוט זיך אריבערגעגאסן פונעם מענטש אהין, ממש במלוא מובן המילה, אדער קען עס קומען פון, אינעם פאל פון א פון א קאר, א מאשין, קומט עס פון גאזאלין וואס ווערט פארברענט און דאס געט ארויס ווערט פארוואנדלט אין אנדערע פארעם פון ענערגיע וואס שטויסט דאס וואס שטופט יענץ ווילאנג די קאר די רעדער הייבן זיך אן דרייען און די זאך פארט אבער אין תמצית איז עס אז ענערגיע ווערט מגולגל אין א אנדערע פארעם פון ענערגיע איינס און די צווייטע זאך אז ס'טראגט זיך אריבער צום פלאץ אויף צו צום פלאץ מיט וואס מאכט די פעולה וואס איך וויל ס'איז אביסל עבסטרעקט גערעדט, אביסל מופשט, איז לאמיר זאגן ווען, צוריק צום פריערדיגן משל, ווען א מענטש געט א שטויס א באל, איז טראגט זיך אריבער איין געוויסע פארמעט פון ענערגיע צו אן אנדערע פארמעט פון ענערגיע, און דאס הייסט אז די באל לויפט, ער קאלערט זיך צו ער פליעט אין די לופטן. איז דא א געוויסע פארם פון ענערגיע וואס מ'רופט קינעטיק ענערדזשי, קינעטיק ענערדזשי איז די כח וואס קומט ווען א זאך באוועגט זיך. ווען א זאך באוועגט זיך הייסט עס קינעטיק ענערדזשי. יעצט ווען אטאמס און מאליקיולס זיי זענען די יסודות'דיגע שטיקלעך פון וואס יעדע זאך איז צוזאמגעשטעלט. זיי באוועגן זיך אייביג. ס'איז אייביג דא דארטן תנועה. ס'איז אינטערעסאנט אז אונז טרעפט מען נאך די מושג אין די ראשונים, כ'מיין סאך פאר די וויסנשאפטליכע וועלט האט געהאט אזא, האט געהאט אן אהנונג אז ס'איז דא אזאך ווי אטאמס, טרעפט מען די מושג אז אז יעדע זאך איז אייביג אין א מצב פון תנועה. היינט ווייסט מיר עס, היינט ווייסט מיר עס נישט אלס א פילאזאפישע געדאנק נאר אלס א הארטע זיכערע פאקט וואס מען זעט, מען זעט אין לעבעטאריעס בקיצור אז די אטאמס זיצן נישט שטיל און רואיג קיינמאל אויף איין פלאץ. איצט די באוועגונג פון די אטאמס פראדוצירט די פארעם פון ענערגיע וואס אונז קענמיר אלס היץ. ווי שנעלער די אטאמס באוועגן זיך, ווי לעבעדיגער זיי טאנצן, אלץ מער היץ געבט די זאך ארויס, אלץ הייסער איז עס, בעסער געזאגט אלץ הייסער איז עס. ווען א זאך געבט ארויס היץ, דא קומען מיר צום נעקסטן שלב, די צווייטע חלק אז ענערגיע טראגט זיך אריבער פון איין זאך צום צווייטן, איז ווען א זאך געט ארויס היץ איז פשט אז ס'האט ארויסגעגעבן פון זיך, ס'האט טראנספארמירט, אריבערגעפירט, די ענערדזשי, היץ ענערדזשי פון זיך צו די זאך וואס פילט די היץ, לאמיר זאגן א מענטש וואס שטייט לעבן דעם, איז ווען א מענטש פילט קאלט איז די פשט אז די זיינע אטעם, זיין גוף, לאמיר לאמיר לאמיר לאמיר אריבערגיין צום מציאות הדברים וויאזוי אונז קענמיר עס פון די וועלט, אוועקגיין פון די אטעמס, א די מענטש איז האט אינערליך אין זיך היץ, די דורכשניטליכע טעמפעראטור פון א מענטש איז בערך אַכט און נײַנציק, צווישן אַכט און נײַנציק און נײַן און נײַנציק פארענהייט, ס'איז בערך זיבן און דרײַסיק סעלסיוס, דאס איז די דורכשניטליכע טעמפעראטור פון דעם געווענטליכן מענטשליכן גוף. יא, אונז ווייסמיר אז ווען עמיצער האט הונדערט אדער הונדערט איינס פארענהייט, אדער אביסל העכער ווי זיבן און דרײַסיק סעלסיוס, מיינט ער האט היץ, ער האט הויכע היץ, ער האט פיבער. ווייל דאס מיינט די היץ פון זיין גוף איז העכער ווי געווענטליך. געווענטליך איז, ווי דערמאנט, בערך אַכט און נײַנציק, נײַן און נײַנציק פארענהייט אדער בערך זיבן און דרײַסיק סעלסיוס. איז ווען א מענטש הייבט אן ווערן קאלט איז פשט אז די היץ פון אים איז אריבערגעגאנגען ערגעץ אנדערש, געווענטליך צו די סביבה ארום און ארום, צו די לופט ארום זיך. פארוואס? ווייל, און דאס איז ווייטער א כלל מיט כמעט יעדע פארעם פון ענערדזשי, פון ענערגיע, אז ווען ס'איז דא ווען א קוואל, א מקור פון ענערדזשי, לאמיר בלייבן מיט'ן מענטש, ווען די מענטש, קומט אין בארירונג מיט עפעס וואס איז קעלטער ווי אים, ס'הייסט מיט א זאך וואס האט א דעפיציט פון די חפץ וואס ער האט, איז אין דעם פאל לאמיר זאגן היץ, ווען א מענטש קומט אריין אין א צימער וואס איז קאלט, קאלט מיינט אז דארטן איז דא א דעפיציט, ס'האט אסאך ווייניגער פון די זאך וואס ער האט יעצט אסאך היץ, וועט די היץ פרובירן אריבערצוגיין צו די אנדערע זאך, ס'הייסט ס'גיסט זיך אריבער. צו די צו די אנדערע זאך וואס האט ווייניגער פון דעם, דאס הייסט לאמיר צוריק צוריק גיין צום מציאות אז א מענטש זיין גוף איז ווארעם, עס קומט אין בארירונג מיט לופט וואס איז קאלט, וועט די היץ פונעם מענטש פרובירן ארויסצוגיין פון אים און אריבערגיין צו די לופט. כדי אין אנדערע ווערטער זאל ווערן אזא מין השתוות, די אומגלייכקייטן זאלן אויסגעגליכן ווערן. דאס הייסט אין א וועג איז די, איז ענערגיע אביסל קאמוניסטיש געשטימט, ער וויל אלע זאלן זיין גלייך. דאס הייסט איינמאל די טעמפעראטשור פון די פונעם צימער, די טעמפעראטור, די גראד, איז די זעלבע ווי דעם גוף, וועט ער אים אויפהערן געבן היץ. ער וועט נישט געבן און ער וועט נישט נעמען. ער וועט נעמען פון אים נאר טאמער די לופט אין צימער ארום און ארום איז יא הייסער ווי אים, ווי דעם גוף, דעמאלטס וועט עס גיין פארקערט אז די לופט וועט אריבערגעבן פון זיין היץ צום גוף, און די אונטערשטע שורה פרובירט די ענערגיע זיכער מאכן אז אויף ווי ווייט זיין השפעה גייט, אויף ווי ווייט איר השפעה גייט, זאל, זאלן זאכן זיין גלייך, זאל נישט זיין קיין חילוקים, נישט זיין קיין קלאסן חילוקים, ארעם און רייך, יעדער זאל האבן דעם זעלבן סכום. יעצט צוריק צו אונזער ווארעמע דאכענע, די פעולה פון די דאכענע איז אז די מאטריאל דערפון לאזט נישט דורכגיין די היץ, ס'הייסט די מענטשנ'ס גוף געט ארויס פון זיך היץ, ער שפירט אז די לופט ארום אים איז קאלט, דאס הייסט די לופט ארום אים איז ארעמער, ער נויטיגט זיך אין דאס וואס ער האט אזויפיל בשפע, מיט אזא שפע היץ, און ער וויל עס אים געבן, אבער ס'בלייבט שטיין אין די לופט וואס איז געטרעפט, פארכאפט, אין די דאכענע. און די דאכענע לאזט עס נישט ארויס, במילא בלייבט די היץ דארטן. די היץ בלייבט דארטן, און דער מענטש האט דאך יעצט פארלוירן א חלק פון זיין היץ וואס ער האט געגעבן פאר די ביסל לופט, אדער דעם קליינעם שטח וואס איז פארכאפט אין די גרעניצן פון דעם דאכענע אין וואס ער איז איינגעהילט, און במילא גייט עס צוריק צו אים. סאו אין אנדערע ווערטער, קעלט איז נישט קיין בריאה פאר זיך אליינס, קעלט איז נאר די העדר, די אפוועזנהייט, פון היץ. אויב די היץ בלייבט פארכאפט, ער קען נישט אוועקגיין, ער קען נישט אוועקגיין פון, אין דעם פאל, פונעם מענטש, דעמאלטס בלייבט די מענטש ווארעם. און דאס איז די פעולה וואס א דאכענע טוט, ס'האלט די היץ, ס'לאזט עס נישט אוועקלויפן. סאו א דאכענע איז נישט נאר נישט ווארעם, נאר ער פראדוצירט נישט קיין היץ, און ער איז נישט ווארעם. ער איז בסך הכל איינער וואס לאזט נישט מיין היץ, דיין היץ, די היץ וואס די מענטש האט שוין אין זיך, ער לאזט עס נישט אוועקגיין און אנטלויפן צום ארום. דאס איז די גאנצע. און אגב, אויב העט מען צודעקן א קאלטן, לאמיר זאגן א קאלטן פלעשל ביר, א קאלטן פלאש בראנפן, וואס קומט יעצט ארויס פון פרידזשידער אדער פון פריזער, און מען וועט עס גוט צודעקן מיט א גוטן דאכענע, וועט עס טון די זעלבע פעולה אויף פארקערט, אז ס'וועט האלטן די פלאש קאלט, פאר די זעלבע סיבה, ווייל ס'לאזט נישט די היץ פונעם ארום, די ווארעמערע לופט פון ארום לאזט עס נישט צו, ס'שטערט, ס'האקט אפ דעם קאנעקשאן, די פארקער. פון די לופט אינדרויסן פון די דאכענע צו די לופט וואס איז אינעווענדיג אין די דאכענע און ממש ארום דעם פלאש, במילא ווערט די פלאש נישט נשפע פון די היץ פון די ארומיגע היץ און ער בלייבט מיט די נאטורליכע קעלט פאר א לאנגע צייט. דאס הייסט לעולם וואלט ער געווארן ווארעם וועגן מיטן זעלבן אויפן זעלבן אופן מיטן זעלבן חשבון וואס די ענערגיע האט אייביג אז ער וויל אויסגלייכן אומגלייכקייטן און טאמער די ביר האט א דעפיציט, האט א, ס'פעלט אים היץ, ס'האט בעסער געזאגט אז די לופט ארום האט אן עודף, האט א סורפלוס פון היץ, וועט ער געבן פאר דעם קאלטן ביר, אבער די דאכענע וואס די תפקיד, די פעולה דערפון איז אז ס'לאזט נישט דורך קיין היץ, אויב ס'איז גענוג דיק און געמאכט פונעם ריכטיגן מאטריאל, וועט די פלאש טאקע בלייבן קאלט. עס קומט אויס אז אונז קען מען פונקט אזוי זאגן, אה, קוק אן, דארטן איז דא א פיינע קאלטע דאכענע. פונקט ווי אונז זאגן מיר, עס איז א פיינע ווארעמע דאכענע. דאכענע, נישט ווארעם און נישט קאלט, א דאכענע בסך הכל שטערט היץ פונעם דורכגיין. און דאס אגב איז אויך די זעלבע געדאנק פון אינסעלעישאן. אינסעלעישאן מאכט נישט קיין היץ, דאס זאך וואס מען לייגט אריין אין די ווענט פון א הויז, פון א צימער. ס'מאכט נישט קיין היץ און ס'מאכט נישט קיין קעלט. ס'איז נאר געמאכט פון א מאטריאל וואס שטערט די היץ פון ארויסגיין, ער האלט אים אפ, בלייב דא, אדער בלייב דארטן, אדער קום נישט אריין, אין זומער אדער גיי נישט ארויס ווינטער, במילא בלייבט די שטוב ווארעם דורכאויס ווינטער, די הייצונג ארבעט און ס'פארלירט נישט קיין היץ, במילא דארף מען נוצן ווייניגער הייצונג, און די זעלבע זאך פארקערט, זומער ווען ס'איז הייס אינדרויסן לאט ער נישט אריין צופיל פון די דרויסנדיגע היץ, און ווען מ'קילט אפ די צימער בלייבט עס לענגער און בעסער קאלט. דאכענעס איז א כפי ערך נייע ערפינדונג. כפי ערך ניי מיינט אז מען רעדט פון וואס זעקס הונדערט יאר צוריק ווען ס'איז ערפינדן געווארן. אגב, די ענגלישע נאמען פון א דאכענע, בלענקעט, קומט פון, ס'איז אנגערופן געווארן על שם דער וואס האט עס ערפינדן, ער האט געהייסן טאמאס בלענקעט. ס'איז געווען זיין נאמען, ער איז אויפגעקומען מיט דעם געדאנק פון פראדוצירן א נייע סארט מציאות, געווידמעט ספעציעל פאר דעם צוועק, פון זיך צודעקן דערמיט ביינאכט אדער סיי ווען מען גייט שלאפן. אבער די ערפינדונג, ס'הייסט אז מען איז מקדיש כלי, א חפץ, א קלייד, א בגד, ממש פאר דעם צוועק, איז געווען ניי. אבער די רעיון פון זיך צודעקן ביים גיין שלאפן איז גאר אלט. מען ווייסט נישט ווי ווייט צוריק ס'גייט, אבער אויף ווי ווייט צוריק אונז האמיר היסטאריע אדער רעקארדס, סיי וואסערן אופן, סיי וואסערע פארם, ווייסן מיר אז מענטשן האבן על כל פנים בעפארצוגט זיך צוצודעקן. נישט יעדער האט געקענט, ווייל נישט יעדער האט זיך עס געקענט ערלויבן. אמאל האט מען געשלאפן אויף דער ערד, אויף זעק, אויף שטרוי. אבער דער וואס האט זיך געקענט ערלויבן א עקסטערע שטיקל סחורה אדער נאך א זאק, האט עס גענוצט זיך צוצודעקן. וואס איז פשט דערפון? איז די פשוטע תירוץ איז פשוט זיך זיך זיך צו האלטן ווארעם, יא? און ס'איז אמת אויכעט, ס'ליגט זיכער א גרויסע אמת דערין, ווייל די מציאות איז דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן דעם מענטש, אז ווען ס'קומט אן בעד טיים, דאס הייסט ווען ס'ווערט נאכט און ער ווערט מידער און מ'דארף גיין שלאפן בקיצור, פאלט די טעמפעראטור מיט א משהו, איין גראד אדער צוויי גראד, פונעם גוף, סאו די גוף ווערט א משהו קעלטער, די מענטש פילט באמת קעלטער, און ווען ער גרייט זיך ממש צו גיין שלאפן, דעמאלטס קומט עס אן צום קלימאקס, די קלימאקס איז נישט גרויס, מען מען רעדט ווי געזאגט פון בערך צוויי גראד, אבער ער פילט עס, די סיבה איז פשוט, דער אייבערשטער האט אויסגעשטעלט די מענטש אז ער זיין צוצוגרייטן, די גוף דארף דאך שלאף, מען איז אנגעוויזן אין שלאף צו קענען פונקציאנירן, אגב מען איז אנגעוויזן אין שלאף מער ווי אין עסן. א מענטש קען לענגער בלייבן לעבן אן עסן ווי אן שלאפן אין דורכשניט, אזוי ווייזן שטודיעס. איז דער מענטש דארף שלאף, איז איינע פון די אופנים צו צוגרייטן דעם מענטש אזוי ווי נו, דאס וואס עלטערן טוהן מיט קינדער נו נו מען דארף גיין שלאפן שלאפן גיין, איז דאס טוט נאטירליך די גוף, אזוי האט דער אייבערשטער פראגראמירט דעם מענטשליכן קערפער אז ס'ווערט אים אביסל קאלט די. קעלטקייט, די משהו קעלטער וואס ער שפירט מאכט אים מער אביסל נאכגעלאזט אזוי ווי כאילו, צוביסלעך אים אריין שיקן אין דעם מצב, אין דעם mode פון גיין שלאפן, איז דעקט מען זיך צו קודם צו פילן ווארעמער, אבער די מציאות איז אז אונז דעקט מיר זיך צו אפילו ווען ס'איז אונז נישט קאלט, ווען אפילו ווען ס'איז ווארעם, אפילו ווען עימיצער שלאפט אינדרויסן אין א הייסן זומער טאג, און ס'איז טאקע הייס. וועט מען אויך בעפארצוגן בדרך כלל זיך צוצודעקן, ס'איז קלאר, ס'איז א פאקט, מ'איז באקוועמער, מ'שלאפט בעסער און באקוועמער ווען מ'דעקט זיך צו, אבער פארוואס? עס זענען דא אזעלכע וואס זענען אויפגעקומען מיט אזא פסיכאלאגישן הסבר אז ווען א מענטש גייט שלאפן ווערן אלע פונקציעס פונעם גוף ווערן מער נאכגעלאזט און גוטס, אלעס דרימלט איין מער ווייניגער, ס'איז דא אזעלכע חלקים פונעם גוף וואס שלאפן טיף, אנדערע דרימלען נאר, אז די הארץ, די מח, דאס בלוט און די רוב אברים בלייבן ארבעטן אביסל מער איינגעצויגן, אביסל מער אביסל שוואכער, אבער ס'בלייבט ארבעטן, על כל פנים דער מענטש גייט אריין מער אין אזא מצב, יא. איז דאס מאכט די מענטש זאל זיך פילן וואלנערעבל, שוואך, חלש. איז ווען א מענטש פילט זיך וואלנערעבל, און דאס איז אזוי אפילו אין ווירקליכן לעבן, דעמאלטס האט מען א נטייה זיך צוצודעקן כאילו ס'איז א אינסטינקט אז מ'וויל זיך באשיצן קעגן די סכנה, די סכנה קען זיין פסיכאלאגיש, ס'קען זיין א דמיון סכנה אבער די מציאות איז אז די מענטש פילט סכנה. און אגב, די מח קען שוואך אפטיילן, שוואך פונאנדערשיידן צווישן אן אמת'דיגע סכנה, אזוי ווי ווען מ'שטייט קעגן איבער א בער, אדער ווען די סכנה שפילט זיך אויס נאר אין דמיון, ס'רופט זיך אפ די זעלבע. סאו ווען א מענטש פילט זיך וואלנערבעל, אזוי ווי ער פילט זיך אין א שוואכן מצב, דעמאלטס, די אינסטינקט זאגט אים זיך צו באשיצן. איז במילא פילט מען זיך אזוי מער באשיצט, מען נעמט זיך ארום מיט א דאכענע, מען הילט זיך גוט איין, און מען פילט זיך מער באשיצט קעגן די וואלנערעביליטי, די געזונטע וואלנערעביליטי, און ס'דארף אזוי זיין און ס'קומט אזוי, וואס קומט מיטן פילן אפגעשוואכט, און אביסל נאכגעלאזט, נאכגעלאזט בדרך כלל נוצט מען אויף א נעגאטיוון אופן, אבער דא מיינט מען עס גוט, אז די קערפער גייט אויף וואקאציע פאר אביסל, און רוהט זיך אויס, ריטשארדזשט זיך, שעפט זיך אן מיט פרישע כוחות אויף מארגן. ס'זענען אבער דא אנדערע שטודיעס וואס ווייזן אן, וואס טענה'ן, אז דאכענעס, בפרט שווערערע געדעכטערע דאכענעס, מ'רעדט נישט צו שווער און צו געדעכט, מ'רעדט איינס וואס איז באקוועם שווער, איז קען. העלפן רעדוצירן לחץ און חרדה, ענקזייעטי און סטרעס. פארוואס? ווייל די שוואכע דרוק וואס א שווערערע דאכענע לייגט אויפן גוף פראדוצירט א גרעסערן קוואנטום פון א הארמאן וואס הייסט סעראטאנין. סעראטאנין איז א הארמאן וואס איז אחראי אויף דעם מענטשנ'ס מצב רוח, וויאזוי ער פילט, דאס אז מען פילט גוט, מען איז פרייליך, מען איז, מען פילט סטאביל, מען פילט באלאנצירט, א גרויס חלק פון דעם געפיל ווערט קאנטראלירט פון די הארמאן וואס הייסט סעראטאנין. סעראטאנין בכלל איז זייער וויכטיג פארן מענטש, כ'מיין יעדער האט עס, נאר ס'דא וואס האבן עס נישט אויף א באלאנצירטן אופן, און יענע מענטשן זענען טאקע גענויגט צו געוויסע שווערערע, זיי קענען זיך מער מוטשענען מיט פארשידענע מצבי רוח, אויף אהין און אויף אהער, אז זיי קענען זיין אמאל מער עקסטרעם אהין, מער עקסטרעם אהער, אדער בקיצור ווען ס'איז באלאנצירט איז פיין, איז דער מענטש בדרך כלל עמאשענעלי בעלענסד. איז די סעראטאנין העלפט אויכעט מיט טאקע מיט שלאפן, מיט עסן, מיטן פארדייאונג סיסטעם, ס'שפילט א וויכטיגע ראלע אינעם מענטש. און די ס'איז טאקע דא א שטארקע פארבינדונג, כ'מיין סייענטיסטן האבן געטראפן א שטארקע פארבינדונג צווישן, די מציאות ווייזט עס, צווישן דעפרעשן, עצבות, מרה שחורה בעסער געזאגט, און שלאפלאזיגקייט. און די סיבה פונעם קשר איז. ווייל ווען עמיצער איז פארמרהשחורה'ט איז פשט אז זיין גוף פראדוצירט, זיין מח פראדוצירט ווייניגער סעראטאנין. היות סעראטאנין העלפט אויכעט מיטן שלאפן, איז פשט אין אנדערע ווערטער אז נאך א תוצאה פון די ווייניג סעראטאנין איז אז ס'איז אים שווער איינצושלאפן. איז א דאכענע פשוט העלפט די ביסל וואג וואס ס'לייגט ארויף אויפן גוף. העלפט פראדוצירן מער מער פון די סערעטאנין און דאס העלפט שלאפן, ס'העלפט אויכעט אגב מיטן חלומ'ן מער ווייל די סערעטאנין שפילט אויכעט א ראלע אין די טיפע חלק פונעם שלאף, די מענטש'ס שלאף איז איינגעטיילט אין אפאר חלקים, ס'איז לייכטער, טיפער, און נאכדעם שוואכער און מער אויבערפלעכליך. די חלק פונעם שלאף ווען די מענטש האט זיינע חלומות הייסט רעם, רעפיד איי מאוומענט, ס'הייסט אזוי ווייל די אויגן באוועגן זיך דעמאלט שנעל בשעת מעשה און דעמאלטס האט די מענטש בדרך כלל זיינע חלומות, איז די שווערערע געדעכטערע דאכענעס העלפן די מענטש אריינגיין אין דעם צושטאנד, אין א רעם צושטאנד, און במילא האט מען האט מען מער חלומות, מער און טיפערע חלומות, מער חלומות. און נאך א זאך אגב, אז צוריק צו די דאכענע בכלל, שווער אדער גרינג, אז די פאקט אז די מענטשנ'ס טעמפרעטור פונעם גוף בלייבט באלאנסירט דורך אויס די נאכט העלפט אויכעט צו האבן בעסערע און מער פאזיטיווע חלומות, ווייל די פאקט איז אז די טעמפרעטור פונעם צימער, פונעם גוף בעסער געזאגט, וואס ווערט נשפע פונעם צימער, האט השפעה אויף די חלומות, ס'איז אזוי סאו ווען עימיצער ווען עימיצער שלאפט אין א שטארק קאלטע פלאץ אדער אין א שטארק הייסע פלאץ האט ער העכערע שאנסן צו האבן שלעכטע חלומות, ס'הייסט חלומות פון לאמיר זאגן ס'איז צו שטארק הייס העט ער ענדערש חלומ'ן פון עפעס פייער אזוי ווי ער פארכאפט אין א פייער. היץ קען אויך זיין א פאזיטיווע זאך, אבער די פאקט איז אז די מענטש איז נישט באקוועם, ווען ס'איז צו קאלט אדער צו הייס איז ער נישט באקוועם, איז די אומבאקוועמליכקייט פלאס די סיבה פון די פון די אומבאקוועמליכקייט, זאל עס זיין היץ אדער קעלט, האט א השפעה אויף זיינע חלומות, אז ס'איז א' נעגעטיוו, און ב' נעגעטיוו אויף דעם אופן פון אונטער די השפעה פון די זאך וואס מאכט אים אומבאקוועם. סאו אזוי קען ער חלומ'ן פון סיי וואסערע סיטואציע, סיי וואסערע מין מצב, אומשטענדן, וואס קעלט ברענגט געווענטליך מיט זיך, אבער עס וועט נישט זיין דווקא אין קעלט, כ'ווייס, לאמיר זאגן, קעלט פירט א מענטש זיך ווייניגער צו רירן, זיך מער איינקורטשען אזוי אין זיך אליין, און קען ער חלומ'ן ווי ער איז פארכאפט ערגעץ, ווי ער קען זיך נישט רירן, כהנה וכהנה. אקעי, לאמיר דא ענדיגן מיט א מעשה פון פון רב נתן, הגאון רבי נתן צבי פינקל זכר צדיק לברכה, דער ראש ישיבה פון מיר, ער איז געווען א געבוירענער אין אמעריקע און איז שפעטער געגאנגען וואוינען קיין ארץ ישראל און ער איז געווען ראש ישיבה אין מיר, ער איז נפטר געווארן פאר בערך צען יאר צוריק דאכט זיך, איז די מעשה האט דערציילט האווארד שולץ, ער איז די גרינדער און די אנפירער פון סטארבאקס, איז ער דערציילט אז ער איז אמאל אנגעקומען מיט א גרופע ביזנעסלייט און מען קען זיך פארשטעלן אז מיט האווארד שולץ זענען געקומען רייכע סוקסעספולע ביזנעסלייט זענען געווען אידן, שומר תורה ומצוות צו אזא דרגה אדער א קלענערע דרגה, אבער עכ"פ זענען זיי אויכעט געקומען באזוכן מאה שערים, און ס'איז זיי געלונגען צו באקומען אן אפוינטמענט מיט הרב פינקל. הרב פינקל האט געליטן אויף פארקינסאנס סוף ימיו, ס'איז אים זייער שווער געווען זיך צו באוועגן און ממש צו רעדן, ס'איז אים אנגעקומען מיט גרויסע אנשטרענגונגען. שוין די גרופע איז אריין געקומען, זיי שטייען דארטן, און זיי זעען ווי הרב פינקל האט זיך אינמיטן אנגערופן ס'איז אים זייער שווער אנגעקומען צו רעדן, ער זאגט רבותי קוקטס אויף מיר, כ'האב א שאלה פאר ענק, כ'וויל ענק נישט אויפהאלטן, כ'האב נישט צופיל צייט, כ'האב נאר אפאר מינוט פאר ענק, און כ'ווייס אויכעט אז עטס זענטס מורא'דיג פארנומען, זענטס פארנומענע ביזנעס לייט און עטס האטס געשעפטן צו מאכן און זאכן צו ערלעדיגן, כ'האב נאר איין שאלה פאר ענק, וואס איז די מוסר השכל? וואס אונז נעם מיר ארויס פונעם האלאקאוסט, פונעם שרעקליכן חורבן יוראפ. שוין, ער האט געפרעגט איינעם, האט זיך אויסגעדרייט צו איינעם, עס איז געווען א קינד פון איינע פון די ביזנעס לייט, און יענער האט זיך עפעס אנגערופן, איך ווייס אז די לעסן פון די האלאקאוסט איז כך וכך. הרב פינקל האט געמאכט מיט די האנט, נע, נישט דאס. האט ער געפרעגט, ענדליך האט זיך אנגערופן פון איינער וואס ער, מיט א גרויסע מאס זיכערקייט, ער האט עס. ער זאגט, מ'טאר קיינמאל נישט פארגעסן אז. אונז דארף מען זיך באשיצן, מען דארף אכט געבן אויף זיך אליינס, טאר מען נישט זיין קיין קרבן, מ'טאר מען נישט זיין קיין וויקטימ'ס, און טאמער קומט מען, טאר מען זיך נישט לאזן, בקיצור, ער האט געזינגען דעם ניגון. שוין, רופט זיך אן הרב פינקל, רבותי, עטס, עטס כאפטס זיך, עטס כאפטס נישט די נקודה, יור מיסינג די פוינט. אלא וואס יא? דער הרב פינקל האט געזאגט אזוי, עטס ווייסט זיך אז דורכאויס דעם חורבן, האבן די נאציס צאמגענומען אידן, זיי אפגעפירט אין בהמה וואגאנען, צאמגעפרעסט אויף א שרעקליכן אופן אונטער שרעקליכע אומשטענדן, אסאך מענטשן זענען אויסגעגאנגען אויפן וועג צו די קאנצענטראציע לאגערן. ווען די מענטשן, ווען די אידן זענען אנגעקומען צו וואו ס'זאל נאר האבן געווען, אוישוויץ טרעבלינקע, ווי איינע פון די פילע לאגערן וואס זענען געווען, האבן זיי געהאלטן נאכן פארלירן אלעס, מ'האט פארלוירן די משפחות, מ'איז געווען צעבראכן און צעקלאפט, שוין, אויף א אופן וואס אונז קען מיר זיך היינט נישט מצייר זיין אפילו. איז מ'האט מסדר געווען דעם עולם אין באראקן, דארטן האט מען געשלאפן אויף הארטע בענק ווי יעדער ווייסט, און די נאציס האבן געגעבן נאר איין דאכענע פאר יעדע זעקס מענטשן, אזוי מ'האט אויסגעטיילט יעדע זעקס מענטשן האבן באקומען איין דאכענע, און יעדע אזא מענטש וועם ס'איז געלונגען וואס איז געווען מזל'דיג אז ער האט באקומען א דאכענע, האט אין יענע רגע יעדע נאכט, יעדע נאכט האט א צווייטער געדארפט מאכן די החלטה צו ער זאל עס נוצן פאר זיך, זיך אנצואווארעמען און שלאפן אזוי גוט ווי מען האט געקענט אין די באראקן, אין די אוישוויצער באראקן, אדער ער זאל זיך איינטיילן מיט אנדערע פינף מענטשן און זיי עס אויך געבן. איך, האט ר' פינקל אויסגעפירט פאר די גרופע מיט רייכע פארנומענע ביזנעסלייט, איך האב אוועקגעגעבן מיין דאכענע פאר אנדערע פינף. און דא האט זיך ר' פינקל אויפגעשטעלט, ס'איז אים אנגעקומען ביטער שווער, האט זיך אויפגעשטעלט אויף די פיס און ער האט געקוקט אויף זיי און ער זאגט, חברה! גייט צוריק קיין אמעריקע, נעמט ענקערע דאכענעס און געטס עס פאר אנדערע פינף מענטשן וואס דארפן עס אויכעט. ברכה און הצלחה.